אלע אונזערע צוהערער. דער יום טוב חנוכה איז ווי באוואוסט פייערט מען צוויי צוויי עניינים. ערשטנס איז דאס וואס מען האט געוואונען די מלחמה מיט די גריכן אזוי ווערן זיי גערופן די יוונים, למעשה זענען זיי געווען די סעלעווקישע מלוכה פון סיריע וואס זיי האבן רעגירט איבער אט דעם ארט און דא דורך א געוויסער צייט וואס זיי האבן געהאט דא די שליטה איז נאך א צייט וואס איז געווען א אויפשטאנד מחמת עטליכע סיבות האט מען אנגעהויבן רדיפות קעגן דאס היטן תורה ומצוות און ס'איז אויפגעשטאנען א אויפשטאנד און געוויסע ערטער וואס מען האט טאקע נישט געוואונען אבער מיט דער צייט איז די שוועריקייט וואס די גריכן, דאס הייסט די סעלעווקישע, די סירישע, האבן געהאט אין אפהיטן דעם ארט האבן זיי געגעבן אלץ מער אלץ א גרעסערע אויטאנאמיע, און דערנאך ווען די סעלעווק די סעלעווקישע זענען געווארן נאך שוואכער, איז זיי האבן געדארפט האבן די הילף פון די אידן פון די חשמונאים למעשה, איבער אט דעם ארט האבן זיי געגעבן זיי וואס אלץ מער און מער נישט נאר אויטאנאמיע נאר ממש זעלבסטשטענדיגקייט און אזוי איז דאס מ'קען זאגן אז פון דער אויפשטאנד מיט די פארשידענע גלגולים וואס איז אריבער מיטן אויפשטאנד איז אויסגעקומען צום סוף א אידישע אומאפהענגיקע מלוכה און א צווייטע זאך ווערט געבראכט אין גמרא אסאך הונדערטער יארן שפעטער אז עס איז געווען א נס וואס מען האט געפונען א קריגל בוימל, דער איינציגע קריגל בוימל וואס איז געווען נישט טמא, און מיט דעם האט מען אנגעצונדן די מנורה, און די מנורה ווי מיר אלע קענען די מעשה האט געלויכטן אכט טעג. אבער אין פלוג זעהט אויס אז אט די מעשה איז נישט באקאנט אין ספר מקבים, די עלטסטע מקורים פון יום טוב, איז מסתמא דער יום טוב געווען אכט טעג צוליב דעם אזוי שטייט אין ספר מקבים וואס אזוי אזוי פייערט מען חנוכת בית המקדש אזוי זעהט מען אין תורה חנוכת המשכן שטייט דארטן האט געדויערט אכט טעג. חנוכה הייסט דאס מען מאכט א פייערונג פון דעם וואס דער בית המקדש איז געבויט געווארן פונדאסניי אדער געעפנט געווארן פונדאסניי ווייל מען דארף דאס אויך באצייכענען אז אין דער צייט פון דער אויפשטאנד ארום יענער צייט האט מען אינגאנצן פארמאכט דעם בית המקדש ס'איז נישט געווען קיין קרבנות נישט געווען גארנישט און אפילו מען האט דארטן געשטעלט א צלם א סטאטוע פון איינע פון די גריכישע געטער אפגעטער מען ווייסט נישט פונקט וועלכע. מסתמא איז דאס געווען זעאוס. און יא, און אט א די פייערונג, עס זעט אויס אז די חזל האבן עס נישט זייער ליב געהאט. אגב, דער ערשטער מקור פאר די יום טוב אז מען פייערט עס, אדער איינע פון די ערשטע מקורים, איז אין דער נייער טעסטאמענט, דארטן ווערט דערמאנט דער יום טוב ווי א זאך וואס מען פייערט שוין. און דאס איז געשריבן געווארן אין ערשטן יאר-הונדערט, די משנה איז געשריבן געווארן עטליכע הונדערטער יארן שפעטער, און דארטן ווערט דערמאנט דער יום טוב חנוכה זייער בייזייטיג, דאס הייסט מען רעדט וועגן אן אנדערע ענין אינגאנצן, זאגט מען אז אויב עימיצער שטעלט א פייער און פון דעם עימיצער איז אריבער מיט א קעמל און עס איז פארברענט געווארן א תבואה וואס ער האט געהאט אויף דעם, איז ער חייב, אויב דאס איז חנוכה איז ער פטור. און אזעלכע זייער זייטיגע עניינים. אין די גמרא שטייט מאי חנוכה וואס איז חנוכה ווערט געבראכט אט די מעשה פון פון דעם קריגל בוימל וואס מען האט געפונען. און ס'איז אינטערעסאנט פארוואס טאקע די חזל האבן עס אזוי נישט אזוי שטארק ליב געהאט. און ס'ווערט געבראכט ביי די ראשונים אין מיטל עלטער זאגט מען האט מען עס דערקלערט מיט דעם וואס בית חשמונאי זיי האבן על פי דין נישט געדארפט זיין די מלכים, דאס הייסט בית חשמונאי איז געווען א משפחה פון א משפחה פון כהנים, און זיי האבן געפירט די מלחמה, דעם אויפשטאנד, און פון די דיסטאנציע איז אויפגעקומען די אידישע מלוכה פון די חשמונאים, אבער ס'האט נישט געווען ביי זיי, זיי האבן נישט געדארפט זיין די מלכים, און אזוי שרייבט דער רמבן און אנדערע אז דערפאר זענען געהרגט געווארן די בני חשמונאי אין די פארשידענע שלאכטן, כמעט אלע זענען געהרגט געווארן נישט אין א נאטורליכן אופן, צוליב דעם וואס זיי האבן גענומען צו זיך צו זיין מלכים. למעשה שטייט אפילו פריער אין גמרא אזא מין זאך אז ינאי המלך, מען האט אים געזאגט, נישט גענוג אדער ינאי המלך אדער איינער פון זיינע עלטערן איך געדענק שוין נישט איינער פון בית חשמונאי, נישט גענוג וואס דו ביסט א כהן גדול מוזט אויכעט זיין א מלך. און מען האט אים יא מען האט עס נישט גענומען. אבער למעשה עס זעט אויס קען זיין עס איז פאראן טיפערע אדער שטארקערע עניינים וואס די בית חשמונאים הגם דער אויפשטאנד איז געווען קעגן די וואס זענען געווארן גריכן די מתיוונים דאס הייסט זיי האבן יא געוואלט אפהיטן די אידישע אמונה און זיין אפגעפרעמדט אין א געוויסער זין על כל פנים פון די גריכן, איך בין נישט זיכער צו נישט קענען די שפראך און אזוי ווייטער, בכלל דער גאנצע ענין פון מתיוונים מען דארף דא זאגן באווארענען אזא זאך אז אנטיגונוס איש סוכו למשל מען האט אים גערופן אין א גריכישע נאמען איז ער אויכעט געווען באאיינפלוסט פון די גריכן, די קשיא איז צי און אין וועלכע אופן, דאס הייסט ווי ווייט גייט מען מיט דעם, און ווי ווייט איז מען אפגעפרעמדט פון די אידישע אמונה, און און מען וויל ממש ווערן א טייל פון דער גריכישער קולטור. איז על כל פנים די מלכים פון בית חשמונאים, מען זעט אז ממש די זין און די אייניקלעך פון יהודה מכבי, יהודה חשמ א, איז שוין געווארן זייער זייער גריכיש, און ס'איז אויכעט געווען גאנץ גרויזאם, דאס הייסט ווי שטארקער די מלוכה איז געווארן, מען האט אויפגענומען גרויסע געביטן, בכלל יהודה איז געווען פריער א קליינער ארט און איז געווארן גאנץ גרויס, מען האט גענומען שטחים, געביטן אויף עבר הירדן און אין דרום לאנד און צפון לאנד און גליל און אזוי ווייטער, אבער די מלוכה איז געווארן זייער שטארק אפגעפרעמדט פון דעם פשוט'ן פאלק, און אויף יענער צייט איז טאקע אויפגעשטאנען די צייט פון די פרושים און די פרושים האבן ווייניג וואס געהאלטן אדער אסאך אסאך ערגער ווי ווייניג וואס געהאלטן פון די מלוכה פון די חשמונאים ווייל זיי האבן זיי גערודפט אין זייער גרויזאמע אופנים איז אפשר דערפאר די חנוכה וואס איז מ'קען זאגן כמעט כמעט א כמעט קען מען זאגן אז דאס איז א די אומאפהענגיקייט טאג, אדער נישט עד כדי כך, על כל פנים עס מערקט אן די נצחון, די ערשטע נצחון פון די חשמונאים האט מען עס ווייניגער ליב געהאט, אבער דאס איז געווען א יום טוב וואס דאס פאלק האט אפגעהאלטן האט מען עס ווייטער אפגעהאלטן, אבער זעט אויס אז דאס איז דער טעם. על כל פנים מיט די צייט איז אויפגעשטאנען דווקא אסאך פון די צדיקים האבן זייער יא ליב געהאט דער יום טוב,

דעם ענין פון חנוכה ווי נעמט עס אן על פי חסידות? איז חנוכה האט אין זיך ווי מיר האבן געזאגט צוויי אינזיכטן. איך ליין פון אן ארטיקל וואס איך האב געפונען וואס האט געשריבן בראנפמאן, מענדל בראנפמאן אנטשולדיגט, וואס ער האט עס גענומען פון שיחות פון לובאוויטשן רבי'ן און פריעדיגע לובאוויטשע חבד'ע רביים. חנוכה, שרייבט ער, איז א יום טוב וואס האט אין זיך צוויי אינזיכטן וואס זענען צונויפגעפלאכטן, אי דער ענין אי פיזישע און אי גייסטישע עניינים. עס שטייט פון איין זייט, מען זאגט אין תפילה ועשית שם גדול וקדוש, דאס הייסט עס איז פארהאן אין דעם א גייסטישע זאך, און עס שטייט אויכעט עס איז געווען תשועה גדולה ופורקן, דאס הייסט עס איז געווען א גרויסע ישועה און א נצחון פאר עם ישראל. אין א פיזישן אופן, איז די יום טוב מערקט אן די גאנצע ריי פון געשעענישן וואס איז געווען א געוויסער צייט אין דער געשיכטע, וואס איז געווען אויכעט דער ניצחון, וואס איז געווען א ניצחון פון גיבורים ביד חלשים אזוי שטייט אין אין תפילה, און און פון אנדערע זייט א ניצחון פון קדושה פון די אידישע טראדיציע איבער העלעניזם. יא. איז די די סוגיא פון חנוכה איז איינע פון די זאכן וואס מען האט אסאך ארום גערעדט איינע פון די זאך איז געווען פרסומי ניסא מען דארף פארשפרייטן די ידיעה איבער דעם נס עס זעט אויס אז מען קוקט טיפער זעט מען אז ס'פארהאן דא איין יסוד צו דער יום טוב וואס פון דעם קומען ארויס די פארשידענע פרטים. די חנוכה שטייט אין הניסים אזוי, בשעה שעמדה מלכות יוון הרשעה איז אויפגעשטעלט געווארן די רשעות'דיגע מלוכה פון יוון איבער עמך ישראל, מען האט זיי געפרואווט אז מען זאל נישט געדענקען די הייליגע תורה און מען זאל נישט מקיים זיין די מצוות, און דו, גאָט, מיט דײַן גרױסער דערבאַרעמקײט, האָסט זײ אַרױסגעהאָלפֿן, האָסט געקעמפֿט זײערע קעמפֿן, האָסט מלחמה געהאַלטן אין זײערע מלחמות, האָסט געגעבן אין די הענט פֿון די װײניקע, האָסטו געגעבן די מערערע, און אין די הענט פֿון די שװאַכערע האָסטו געגעבן די העלדן, די גיבורים, די שטאַרקערע. און זעט אויס אז די יוונים האבן געמאכט געוויסע גזירות אויף אידן כדי זיי זאלן נישט מקיים זיין תורה ומצוות, און זיי האבן ס'האט זיי נישט געשטערט אז ס'איז פאראן א אידישע פאלק און אז עס זאל לעבן עס זאל לעבן גוט און בשלום פיזיש גערעדט נאר מ'האט געוואלט זיי באצווינגען זיי זאלן נישט מקיים זיין די תורה אבער

צוזאמען געדענק אז וואס האט געשטערט די גריכן זאגט מען נישט מען האט געזאגט נישט מקיים זיין תורה ומצוות איר ווילט מקיים זיין תורה ומצוות זאל זיין אויב ס'איז פאראן אין דעם א געוויסער זין עס געפעלט אייך אדער אפילו אויב איר פארשטייט עס אבער זיי האבן געוואלט שטערן דאס אז ס'איז פאראן להשכיחם תורתך דאס איז תורתך דיין תורה וואס איז דיין תורה זאל נישט מקיים זיין דעם ענין פון די תורה נישט על פי שכל, דאס הייסט די גריכן זיי שטעלן מיט זיך פאר דער ענין פון שכל, פון הבנה והשגה, אלעס דארף זיין פארשטאנדיג, און דער ענין פון אמונה וואס איז נישט אינגאנצן פארשטאנדיג, דאס זענען זיי געווען קעגן. איז לויט ווי מ'נעמט עס, נעמט זיי אקעי, איז וועט מען עס נעמען אזוי. אז די גריכן האבן געזאגט זאל זיין אז פאראן א תורה, זיי זענען מסכים און מען נעמט אן, ס'פאראן אין דעם חכמה און פאראן אין דעם א גוטע זאך, זאל זיין. אבער דאס וואס האט אים געשטערט איז די אמונה אז דער אייבישטער איז דער וואס גיט די תורה און מען דארף עס מקיים זיין, נישט נאר ווען מען פארשטייט. און אזוי האט טאקע מפרש געווען דער פריערדיגער לובאוויטשער רבי דער ריי"צ רבי יוסף יצחק שניאורסאן, להשכיחם תורתך, דיין תורה, מחוקי רצונך, דיין וועלן. אויף דעם אבער קען מען פרעגן אויב די גאנצע. זאך וואס תרבות יון איז געווען קעגן דעם ענין פון חוקים, קעגן דעם ענין פאראן על פי חסידות, אויכעט דאס האט אלטערע מקורות, ס'פאראן אין תורה פאראן חוקים ומשפטים, ס'שטייט אין תורה חוקים עדות ומשפטים. איז לויט דעם קען מען טיילן, מ'האט שוין געטיילט פון פריער פאראן א אלטערע אזא חלוקה אויכעט ביי רב סעדיה גאון אפילו, אז ס'פאראן מצוות וואס זענען שכל'דיגע, פאראן מצוות וואס זענען נישט שכל'דיגע, למעשה האט מען עס געטיילט אויף דריי, פאראן מצוות וואס זענען אינגאנצן נישט שכל'דיגע, לאמיר זאגן פרה אדומה, מ'קען נישט פארשטיין, אזוי שטייט אז מ'קען נישט אין מדרש, פארוואס די פרה אדומה גרייטן די פרה אדומה ווערט מען טמא, אבער מ'ווארפט עס, מ'שפריצט עס אויף א טמא'נער מענטש ווערט ער טהור, ווי גייט עס? אדער אזעלכע אנדערע מצוות וואס מ'קען דאס נישט פארשטיין אינגאנצן, דערנאך פאראן א מצוה וואס אויב מ'הערט עס פון גאט קען מען דאס פארשטיין, אבער אליין וואלט מען דאס נישט געטראכט, למשל שבת, פסח, אזעלכע מצוות וואס נישט קיין מצוה וואס מיר וואלטן אליין געוואוסט אז מ'דארף עס טון, אבער אבער נאכדעם וואס מען גיבט עס פארשטייט מען דאס שוין גאנץ גוט. און א דריטע סארט מצוות איז משפטים, וואס דאס אויכעט אנדערע מענטשן וועלן פארשטיין, למשל מען טאר נישט גנב'נען, מען טאר נישט הרג'נען, אזעלכע מאראלישע מצוות וואס יעדער איינער, נישט יעדער איינער אבער אפשר דארף מען דאס זיך אריינטראכטן אביסל אבער מען פארשטייט עס גאנץ גוט. איז דער עלעמענט פון חוקים זעט אויס אויב די טענה איז אז די יוונים וואס האט זיי געשטערט נאר דאס אז מען טוט עס ווייל דאס איז דער אייבישטנס רצון, זאכן וואס זענען נישט על פי שכל, לכאורה האט געדארפט זיין נאר וועגן חוקים. זאגט ער האט מען עס נישט געדארפט איז די פראגע וואס דער רבי האט געשטעלט איבער דעם דער פירוש להשכיחם להעבירם מחוקי רצונך פארוואס דארף מען זאגן אי חוקים אי רצונך דאס איז די זעלבע זאך ווייל חוק איז עפעס וואס איז למעלה העכער פון שכל אזוי ווי מיר האבן געזאגט די חוקים הייסט עס די טייל מצוות וואס האבן נישט אינגאנצן נישט קיין קיין הסברה איז זעט אויס איז זעט אויס אז ס'פאראן אין דעם נאך א נאך א געוויסע זאך די קשיא איז אז דאס הייסט ער זאגט אזוי די גריכן וואלטן מסכים געווען אפילו ווען מ'וואלט מקיים געווען חוקים מען וויל מקיים זיין מצוות וואס מען פארשטייט נישט, מען וויל מקיים זיין מצוות וואס מען פארשטייט נאכדעם וואס זענען געגעבן געווארן, מען וויל מקיים זיין מצוות וואס זענען על פי שכל, דאס שטערט נישט, די קשיא איז וועלכע וואס איז די מעטאדע, ווי קומט מען אן צו אטא די חוקים, צו אטא די אנזאגן. איז שטייט אין גמרא מסכת שבת בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע דאס הייסט אז דער אייבישטער האט געגעבן די תורה האבן אידן געזאגט כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע דאס הייסט פריער וועט מען מקיים זיין מיר זאגן צו מיר וועלן מקיים זיין און שפעטער נשמע וועלן מיר פארשטיין פארוואס און ווי אזוי און אזוי ווייטער איז הקדימו נעשה לנשמע שטייט דארטן האבן זיי באקומען יעדער איינער צוויי כתרים צוויי קרוינען, איינע כנגד נעשה און איינע כנגד נשמע, איינער קעגן דעם וואס זיי האבן געזאגט מיר וועלן טאקע מקיים זיין, אויספירן, און א צווייטער וואס זיי האבן געזאגט מיר וועלן הערן די דערקלערונגען. און זעט אויס אז זיי האבן גענומען אז ס'איז געווען אין דעם דריי ענינים, פאראן אין דעם איין זאך אז זיי האבן צוגעזאגט אז זיי וועלן מקיים זיין, א צווייטע זאך אז זיי האבן געוואלט טאקע הערן און פארשטיין, און א דריטע זאך אז זיי האבן מקדים געווען, דאס הייסט פריער האבן זיי געזאגט מיר וועלן מקיים זיין, און ערשט נאכדעם אז מיר וועלן פארשטיין. איז אויב מען גיבט אבער צוויי קרוינען, די קשיא איז אויב מען גיבט צוויי קרוינען אויף נעשה ונשמע, איז לכאורה אויף דעם וואס איז געווען די הקדמה נעשה לנשמע איז פארהאן נאר איין קרוין, וואס איז דא די גדולה אז מען גיבט צוויי קרוינען, איינע אויף דעם וואס זיי האבן געזאגט אז זיי וועלן מקיים זיין און א צווייטע אויף דעם וואס זיי האבן געזאגט אז זיי ווילן הערן די דערקלערונגען, אויב די גאנצע נקודה איז אין דעם וואס זיי האבן געזאגט אז זיי ווילן פריער הערן. איז אויף דעם קען מען פארענטפערן אזוי, אז אויב וואלט מען געזאגט מיר ווילן פריער הערן און דערנאך וועלן מיר מקיים זיין, פריער וועלן מיר פארשטיין. און ערשט נאכדעם אויב מיר וועלן פארשטיין אדער אויף וויפל ווייט מיר וועלן פארשטיין און מקיים זיין וואלטען זיי נישט באקומען קיין איין קרוין אויך נישט. און אויף דעם ברענגט ער א משל. לאמיר זיך פארשטעלן א גרופע פון קינדער וואס געפינט זיך אין א איך ווייס נישט וואס אין א כיתה און אין אנהויב יעדן טאג דער מדריך זאגט זיי און יעדן טאג זאגט ער וואס זיי דארפן טון, און יעדע זאך דערקלערט ער, און איין טאג זאגט ער עפעס אן אן נישט צו דערקלערן, וואס עפעס וואס זעט אויס אינגאנצן אן קיין שום אן קיין שום שכל, איז אויף דעם קען זיין צוויי רעאקציעס, איין רעאקציע וועט זיין איז אלע פריערדיגע מאל ווען דער. ווען דער דירעקטאר האט געזאגט עפעס צו טון האט ער געהאט א דערקלערונג און מסתמא אויך דא האט ער א דערקלערונג און דא וויל ער נישט. און א צווייטע זאך קען זיין פארקערט אז אזוי ווי די אנדערע פריערדיגע מאל האט ער דערקלערט און די מאל דערקלערט ער נישט זעט אויס אז ער האט טאקע נישט קיין דערקלערונג. איז על כל פנים דאס איז אלץ אין משל איז ווי קומט דאס אריין אין דעם נמשל די יוונים האט דערקלערט ליובאוויטשער רבי. האבן געזאגט מיר נעמען אן אפילו מען זאל אנקומען צו חוקים, דאס הייסט אפילו מען וועט נעמען אזעלכע מצוות וואס מען פארשטייט נישט, ווייל אזוי ווי די תורה איז אזא מין וואס מען זעט אין אנדערע ערטער איז פארהאן דערקלערונגען און אין די פאל נישטא קיין דערקלערונגען, קען מען נעמען די די טייל פון די תורה כדי צו זאגן גוט מיר ווייסן נישט וואס איז די דערקלערונג אבער עס מוז זיין אז ס'איז פארהאן אין דעם ענינים. איז לויט אט דער וועג, איז מקיים זיין מצוות דארף עס אנקומען על פי שכל, און אפילו דא אין א פאל וואס איז נישטא קיין שכל זאגט מען עס איז פאראן עפעס א שכל וואס מיר פארשטייען נאך נישט אבער אפשר וועט מען אנדערש פארשטיין. אבער טענה'ט דער ליובאוויטשער רבי אז דאס וואס עס דארף זיין און דאס וואס די גריכן זענען געווען קעגן און די חשמונאים האבן געקעמפט פאר דעם איז געווען אז די מצוות דארף מען מקיים זיין מצד דעם וואס דאס איז דער אייבישטער'ס באפעל, נישט מצד דעם וואס מ'קען דאס פארשטיין, אזוי ווי א קנעכט וואס דארף טון דאס וואס מ'הייסט אים, נישט צוליב דעם וואס ער פארשטייט אז דאס וואס דער האר זאגט אים אן צו טון איז דאס ריכטיג, נישט ריכטיג, ער נעמט עס אן, ער נעמט עס נישט אן, דאס האט גארנישט צו טון. און ער זאגט אויף די נקודה איז געווען די מלחמה. און אויף דעם זאגט ער דארף מען פארשטיין פון די גמרא וועגן דעם וואס עס שטייט און מיר האבן פריער געפרעגט אז אויב דער גאנצער ענין איז געווען אז מען האט פריער מקבל געווען אויף זיך, אידן האבן פריער מקבל געווען אויף זיך נעשה מ'זאל מקיים זיין די מצוות און ערשט נאכדעם נשמע ווען מ'זאל פארשטיין און דערהערן איז פארוואס דארף מען האבן צוויי קרוינען פארוואס נישט איין קרוין? און ער האט געענטפערט אז אויב ס'וואלט נישט געווען די הקדמה וואלט מען נישט געדארפט באקומען אפילו איין אויכעט נישט. און די שאלה איז וועגן די הקדמה. וואס קומט פריער דער שכל אדער דער חוק? דער שכל אדער דער באפעל? און על פי חסידות דארף זיין אז דער פריער ערשטענס פון אלעס דארף קומען די קבלת עול. אזוי ווי ס'שטייט שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד ואהבת את ה' אלוקיך. און שטייט פריער און דערנאך והיה אם שמוע, מקיים זיין אלע מצוות, זאגט ער מען דארף מקדים זיין זאגט די גמרא שמע ישראל צו והיה אם שמוע פארוואס? ווייל ווייל כדי שתקבלו מלכות שמים פריער דארף מען מקבל זיין מלכות שמים מיט זיין אונטערטעניק צו גאט און ערשט נאכדעם זיין אונטערטעניק צו די מצוות איז דאס הייסט פריער דארף מען זיין נעמען די נקודה אז מען דארף מקיים זיין און ערשט דערנאך עס זאל אנקומען על פי שכל דאס הייסט אז ווי מען זעט עס על פי חסידות איינע פון די זאכן וואס וואס מען זעט אין חנוכה איז אז חנוכה שטעלט מיט זיך פאר דאס הייסט מען האט געזען אין דעם א מין קאנפראנטירונג צווישן די אידישע אמונה און די גריכישע קולטור, די העלעניסטישע קולטור, וואס אין דעם איז פאראן צוויי זאכן, איין זאך איז דער גוף וואס איז געווען ביי זיי זייער וויכטיג, מען דארף זיין געזונט, און א צווייטע זאך וואס איז געווארן חשוב'ער מיט די צייטן, די גריכן זענען געווען אינפיצירט מיט פילאזאפיע, מיט שכל, מיט שכל'דיגע פארשטאנד, און אין דעם האט מען געהאלטן אז די מלחמה פון חנוכה סימבאליזירט, און אפשר מער ווי סימבאליזירט, דער ענין פון אמונה און פון קבלת עול, דאס הייסט פון זיין אונטערטעניג צו די מצוות און צו גאט. איז מיר זאלן האבן א גוטן און א פרייליכן יום טוב, דאס איז דער עיקר, און די אידישע מדינה וואס איז געווען יענע יארן זאל זיין א סימן אויף אונזערע מדינה אין היינטיגע יארן מען זאל אויכעט זען א נצחון און מיר זאלן הערן נאר גוטע זאכן און א ליכטיגן יום טוב אלעמען. מיינע ליבע און טייערע צוהערער.

ווען יוספ'ס ברידער האבן אים פארקויפט אין קנעכטשאפט, יעקב אבינו איז געזעסן אין ארץ ישראל ווייל ער האט געטרוימט וועגן אביסל רואיגקייט, אזוי פארטייטשן דעם ערשטן זאץ אונזערע חכמים, נאר פונקט אזוי ווי אין יענע גלייך אזוי אין אונזערע טעג,

וועט זיין א שענער דרויסן און ס'וועט שוין אלעמען ווערן פרייליכער אויפן הארצן און בכלל אין די כמארנע ווינטערדיגע פארנאכטן איז ממש א פארגעניגן זיך צו דערמאנען אין די גוטע פריינט און דאן הערט מען אויף צו טראכטן וועגן די נארישע צייטווייליגע זאכן ווייל יעדער איינער פון אונז האט אמאל געהאט איבערגעגעבענע לערער און פריינט, זיין פאמיליע, נאר די מענער האט דאך צוגעפידלט מער ווי די פרויען ווייל עס שטייט דאך געשריבן מצא אשה מצא טוב און רשי מאכט

רמת גן מערב. תל אביב מזרח. תל אביב, מרכז העיר. תל אביב, עבר הירקון. וועלט. חנוכה חנוכה חנוכה געלט.

אפצושאצן די לויטערע ליכטיגקייט, די גרענעצלאזע ליבע פון א בכבודיגן רב, זיין זכות זאל ביישטיין אלע וואוילע מענטשן אויף דער וועלט וועלכע לעבן זיך אויס מיט אידיש און אין אידיש. אין צווייטן באנד

האבן געהאט אויף חנוכה ס'רוב אידישע משפחות, און ר' יהודה עלזעט ברענגט א קאלאזש פון מענדעלע מוכר ספרים שלום עליכם און שלום אש ווערק, חנוכה עסט מען לאטקעס, מ'פרעגלט שמאלץ, מ'עסט גריוון באזונדערש אום זאת חנוכה, און מ'עסט אויך רעטשענע לאטקעס. אייגענטליך, שרייבט ווייטער ר' יהודה עלזעט, אויף חנוכה דארף מען עסן מילכיגע מאכלים, און מענדעלע מוכר ספרים דערציילט אז זיין מאמע פלעגט מאכן אויף זאת חנוכה מילכיגע ווארעניקעס,

איז דא אויף דער וועלט אזויפיל גליקליכע יארן, וויל איך אנווינטשן אונזערע טייערע צוהערער און בכלל אלע וואוילע מענטשן אויף דער וועלט, א פרייליכן און א היימישן חנוכה אייך גוטע מענטשן.

געזאלצענעם קעז, דעם מיליטער פירער פון דער גריכישער ארמיי, כדי יענער זאל ווערן דורשטיק און זאל טרינקען אסאך וויין. דערנאך, ווען ער איז שיכור געווארן, האט זי אים אפגעהאקט דעם קאפ. ניטא.

ה' האט באצייכנט א האלב און שין איז געוועזן שלעכט, פארשפילט און פארלוירן. שוין אסאך שפעטער האט מען דעם פאפולערן קינדער שפיל צוגעבונדן צו א ראשי תיבות פון נס גדול היה שם, א נס א גרויסער איז דארט געשען, אבער די שפיל אליין שטאמט פון אור-אלטן גריכנלאנד. אין משך פון יארן איז ביים אשכנזישן יודנטום געווען א שיינער מנהג זיך צו פארווייזן אויף חנוכה מיט שפילן טיאטער. נאך מיט דריי הונדערט יאר צוריק האט מען ניט נאר אויף פורים נאר אויך אויף חנוכה אויפגעפירט דראמעס צוגעפאסט צו די היסטארישע געשעענישן וועגן די מאקאביער, וועגן יודיס און וועגן די חנוכה ניסים איבערהויפט.

בעת וועלכן מענער פלעגן זיך פארשטעלן פאר פרויען. די דאזיגע חנוכה מאסקאראדן זענען שוין פון לאנג אונטערגעגאנגען נאר דער געדאנק אז די אידישע מענער האבן אמאל געהאלטן א פרוי פאר אן אביעקט פון א יום טוב'דיגער שמחה

דאס חנוכה ליכטל איז פארטיג, אבער דאס איז נאך ניט אלץ. דאס וויכטיגסטע איז אז דאס ליכטל דארפסטו ארויפשטעלן אויפן פענסטער ברעט, די מענטשן זאלן זען אז מיר ברענגען דער וועלט אביסל פון אונזער ווארעמקייט און ליכטיגקייט.